איר ווערט פון טאג צו טאג מער אלט, און אפגעלאזט האט זיך די האנט, און אויסגעלאזט האט זיך די מאכט, און גאט האט זיך אין אייך דערמאנט, און ער האט מיך צו אייך געבראכט. און גאט האט מיר געזאגט אזוי, צו שווער דער יאך,

מיין וועג איז פול געווען מיט שטיינער. נאר איין געפיל און איין פארלאנגען האט טיף געגליט אין מיינע ביינער. איך האב געפילט איר זענט ביי שלאנגען, און מיט אייך, ביי אייך, קיינער, קיינער. מיך האט געטריבן אייער ווייטיג. איך האב געמיינט מיין הילף איז נייטיג. איך בין געשטראפט פון גאט מיט הארץ איך האָב אַ האַרץ, װאָס קרענקט פֿאַר יענעם, װאָס קאָרטשעט זיך פֿון פֿרעמדן שמאַרץ און װערט פֿאַרברענט פֿון יעדנס גיהנום. איך האָב געהערט, עס איז אײַך שװער, האָב איך געמײנט, איר פֿילט און װײסט, און װאַרגט זיך שטיל מיט אײַער טרער און זוכט אַ הילף און בעט אַ טרײסט. און טײַער זײַנען די מינוטן. איך גיי, איך קום, כ'וועל היילן וואונדן, מיט אייך אינאיינעם וועל איך בלוטן, און וואו מען דארף וועל איך פארבינדן, און וואו מען מוז וועל איך אפלעקן דאס בלוט וואס טריפט פון אייער וואונד, כ'וועל טרייסטן, בעטן, וויינען, וועקן, איך וועל ניט לאזן גיין צום גרונד. איך גיי, איך קום, איך טראג א טרייסט, איך טראג א בשורה פון נחמה, איך בין געבענטשט פון גאט מיט גייסט, אייך וועל איך שענקען מיין נשמה. איך בין פון גאט מיט מוט באשמידט, וואס רייסט אויס בערג און ווערט ניט מיד, וואס לאזט מיין רוקן זיך ניט בויגן און קוקט דעם בייז גלייך אין די אויגן. און גאט האט מיר געשענקט א צונג, א שארפע ווי א שארפן קלונג, אויב איר זענט שטיין, איז זי אן אייזן, אויב איר זענט אייזן,

און גאָטס װאָרט איז אױסגעלאַכט. איך האָב שױן מער קײן שפּראַך פֿאַר אײַך, פֿאַר אײַך איז פֿרעמד און טױט גאָטס שפּראַך. איך האָב געזאָגט אײן װאָרט, האָט דאָס דער װינט פֿאַרטראָגן מיט אײן בלאָז. נאָך אײנס האָב איך געזאָגט, איז דאָס געפֿאַלן װי אַ פֿונק אױף גראָז. נאָר טרוקן איז געװען דאָס גראָז, און אױסגעברענט האָט דאָס מיט רעש, און ס'איז דער פֿונק געװאָרן אַש. האָב איך אַרױסגעלאָזט אַ קול, האָט דאָס געטראָפֿן װי אַ קױל און װי אַ דונער דורכגעלאָפֿן אין מיטן שײנעם העלן טאָג און גלײַך אין האַרצן אײַך געטראָפֿן, און אױסגעבראָכן האָט די קלאָג און אױסגעשאָסן האָט די טרער, נאָר װײ מיר! פֿאַלש איז אײַער געװײן! ניט קײנער, קײנער גלױבט אים מער, ניט גאָט, ניט איך, ניט איר אַלײן!

דאָס לעצטע מאָל שרײַ אױס אַן אױ! און גיב אַ קרעכץ צום לעצטן מאָל, אַז ציטערן זאָל באַרג און טאָל! און נעם זיך אָן מיט גאַל און זאָג, הערט, טױבע, הערט! עס גײט אַ טאָג! איך לאָז אַרױס אַ זון פֿון רעכט און װעל די װעלט מיט ליכט באַגיסן, נאָר איר אַלײן װעט בלײַבן קנעכט און װעט קײן טראָפּן ליכט געניסן. און בלינדערהייט מיט זין און טעכטער וועט איר ארומלויפן פארסמ'ט אהין אהער פאר טויזנט מייל און בעטן חלש'ן א שטראל, נאר אייך באגעגנט א געלעכטער וואוהין איר קומט האט איר פארזאמט. איך שליס אויף אוצרות לעבן, מאכט, און ימים פרייד וועל איך צעגיבן, נאר איר אליין וועט זיין פארשמאכט און אייער קוואל וועל איך פארטריבן. און טרוקענע מיט זין און טעכטער וועט איר אין פרעמדע טירן קלאפן, מיטן פנים צו דער ערד צופאלן, און איבער פרעמדע קוואלן קניען, און דורשטיק אייער האלז אויסציען, און בעטן חלש'ן א טראפן, נאר אייך באגעגנט א געלעכטער, פאר אייך פארשלאסן אלע קוואלן. איך שיק אראפ א מילדן גייסט, וואס פרישט ווי טוי פון גאט און ווייזט א נייעם וועג צו נייע הימלען,

און שרעקלעך וויי וועט זיין דער שמאַרץ, אַפילו אייער אייגן האַרץ וועט אייער אייגן מויל ניט גלייבן. איר וועט זיך פּרוּוון הייבן, הייבן, אַן אָטעם טאָן, און וועט ניט קאָנען. דאָס איז אַ קבר, נאָר באַגראָבן זענט איר דאָרט לעבעדיקערהייט. דאָס איז אַ פֿײַערדיקער גיהנום, וואָס וועט קיין ענדע קיינמאָל ניט האָבן, נאָר ס'איז אַ גיהנום אָן אַ טויט. און גאָט זאָגט מיר,

כ'בין ניט אויף אײַער רוף געגאַנגען. כ'בין ניט אויף אײַער רוף געגאַנגען. איך קום צו אײַך מיט זיבן וועגן. איך פֿאַל אויף אײַך ווי טוי אויף זאַנגען און ווי אויף טרוקן גראָז דער רעגן. אומזיסט האָט איר גערוישט, געלאַרעמט און מיר באַגעגנט מיט געזאַנג.

די ערד באַוועגט זיך ניט פֿון אָרט. די שטיינער קײַקלען זיך און קומען און שלינגען דאָרשטיק גאָטס אַ וואָרט. אַ פֿריילעכס. ניט גענאַשט פֿון עולם-הזה, עולם-הבא אויך נאָך גאַנץ, וואס זשע פעלט אייך? האנט אויף אקסל און לאז פלאקערן א טאנץ! זאלן שווינדלען פאר די אויגן, פיס און פיאטעס הויך און שטארק, פונקען זאלן פון שטיינער שפריצן, אנצינדן זאל זיך דער מארק. וואו א טראפן גאל פארבארגן, וואו א וויי און וואו א וואונד, אויסגעטאנצט מוז היינט דאס ווערן ביז צום סוף און ביז צום גרונד! נישט דערעסן, נישט דערשלאָפֿן, נישט דערהאַרט און נישט דערלעבט. װאָס זשע זאָרגט איר, װי די אָדלערס, הײבט זיך פּלוצעם אױף און שװעבט. איבער גאַנצע בערג פֿון צרות, איבער ימים נױט און פּײן, טראָגט זיך מיט פֿאַרמאַכטע אױגן, און זאָל זײַן דאָרט, װאָס זאָל זײַן! איינמאל לעבט מען, איינמאל שטארבט מען, איינמאל קומט מען אפ דעם טאנץ, טאנצט זשע ברידער, גאט לכבוד פלעכט א לעבעדיגן קראנץ. נישט קיין טאטן, נישט קיין מאמען, נישט קיין גואל, נישט קיין פריינד, וואזשע ווארט איר, כל ישראל, אלע זענען ברידער היינט, אלע אלע איינגעשלאסן אין איין גרויסן פעסטן רונג, איינגעפלאכטן בערד און לאקן, שיך און זאקן, אלט און יונג, אן אן אויפהער זאל זיך ציען, זאל זיך שלענגלען אייער ראד, פון דעם הקדש ביזן בית עולם, פון דעם שול הויף ביז דער באד. נישט קיין ברויט און נישט קיין חלה, נישט קיין פלייש און נישט קיין פיש. וואזשע זיצט איר, פריילעך ברידער, כאפט א טאנץ ארום דעם טיש, ברייטער, ברייטער און צעשפרייטער זאל זיך דרייען אייער ראד, ברייט ווי טייכן פליסט גאטס נחת, העכער הייזער גאטס גענאד, יא, עס רינט פון בארד און פאות, יא, מען ווארגט זיך אזש פון גליק, טאנצט זשע ברידער האפא, שטארקער און דאס אייגענע צוריק. נישט איין טראפן צום דערקוויקן, אויסגעטריקנט ווי א קוואל, וואס זשע שמאכט איר? נעמט דעם בעכער, גיסט אים אן מיט גרינער גאל, אויסגעזופט און נישט פארקרימט זיך, נישט קיין ציטער אין די הענט, זאל א קרענק דער שונא וויסן וואס אין הארצן בראט און ברענט, העכער, העכער הייב דעם בעכער, חי געלעבט און חי געקוועלט, אויף צעפיקעניש די שונאים, אויף צו להכעיס גאר דער וועלט. נישט קיין אמת, נישט קיין יושר, נישט קיין רחמים, נישט קיין דין, נו איז וואס, דאס רעדל דרייט זיך אן א ציל און אן א זין, כאפט זשע, זייט אין ראד א רעדל, מישט זיך אויס און דרייט זיך נאך, אפ פון וועג זאל יעדע גרענעץ, אפ פון האלז זאל יעדער יאך. הפקר הפקר אלסדינג הפקר ווי ס'איז הפקר אונזער בלוט א כפרה הונדערט וועלטן פאר איין שעה פון דרייסט און מוט. אויף דעם בארג אויף דעם הויכן בארג אויף דעם גרינעם גראז האב איך קינדווייז שטום אפגעטרוימט מיין גליק וואס האב איך געוואלט כ'ווייס אליין ניט וואס כ'ווייס נאר אז עס קומט קיינמאל ניט צוריק אפשר ווייסט דער ווינט און דער זונענשטראַל, וואָס האָט מיר געשפּריצט אין די אויגן גאָלד, און דער טיפֿער טאָל און דער ריינער קוואַל, וואָס מיין קינדערש האַרץ האָט זיך זוי געוואָלט. אויף דעם הויכן באַרג, דאָרטן אויס דער שטאָט, אויף דעם גרינעם גראָז האָב איך זיך דערפֿילט, כ'האָב דאָרט שטילערהייט זיך געזען מיט גאָט, און מלאכים האָבן זיך מיט מיר געשפּילט.

פֿריילעך, פֿראַנק און פֿרײַ, אויף דעם הויכן באַרג, אויף דעם גרינעם גראָז, האָב איך, קינדווײַז שטום, אָפּגעטרוימט מײַן גליק. וואָס איז דאָס געווען? כ'ווייס אַליין ניט וואָס. כ'ווייס נאָר, אַז עס קומט קיין מאָל ניט צוריק. עס האָט מיך פֿאַרפּלאָנטערט.

זיך ציענדיג אלס העכער, העכער, מיט האלבן גוף און שווארצע לעכער, דאס האט אויף מיר א קוק געטאן, גאט'ס מילדע זון. ס'איז הייס, ס'איז גוט, גאט'ס וועלדל גלאנצט, אין טיפן גראז דארט שמיצט ער, טאנצט, דער סטעפ מיט בלימעלעך געצירט וואס גאט אליין האט זיי געפלאנצט, פארשפרייט זיך ווייט און גייט אוועק, גאר אן אן אנהייב אן אן עק, און איינזאם דא צווישן גראז, שפיר איך אין מיר א גאנצע וועלט, דאס האט געטאן אויף מיר א בלאז, מיט פרייען פעלד. ס'איז שא, ס'איז שטיל, אט דא געשווינד, איז דורכגעפלויגן ווי א פייל, אזוינס וואס האט געשמעקט מיט קינד, און ליגט שוין ווייט פאר טויזנט מייל,

אן עין הרע אנגעפאקט, פירות פרוכט מכל הסארטן, כ'האב אים אט דעם שיינעם גארטן, זאל אים קיין בייז אויג ניט שאטן, ליב דאס לעבן, שייך ליב, כ'זאג אייך, עפעס ווי א טאטן. זומערלעב, נאכמיטאג היינו, נאך א יויך און נאך געבראטנס, נעם איך און פארשטעק זיך טיף און צעלייג זיך דארט אין שאטנס. ברייטלעך אָט אַ דאָ למשל אונטערן באַרנבוים דעם גרויסן, מיני פייגל אַלערליי, שדים ווייסן ווי זיי הייסן, הם, קאַנאַריקלעך אַ שטייגער, זינגען, קלינגען, קנאַקן שאַלן, און דאָ שיט זיך אויף מײַן קאָפּ מיט געזיפּטע ברעקלעך שטראַלן. טוט זיך נאָר דער בוים אַ טרייסל, באַלד צעלויפט זיך אויף דעם שאָטן, גיך ווי מייזלעך פלעקן גאָלד, און איך ווער מיט גאָלד באַשאָטן. און זיי פּלאָנטערן זיך אין באָרד, און זיי קריכן אין די אויגן. קיצלען, ראַנגלען זיך, פֿרעגט וואָס? נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן. מאַכן חוזק פֿון אַ ייִדן, כ'ווייס נישט וואָס זיי ווילן האָבן. הוידען, גליטשן זיך אויף מיר, טפֿו, אַ רוח אין זייער באָבן. ליגנדיק אַזוי און זען, ווי עס ציטערט יעדעס בלעטל, דוכט זיך מיר איך ליג זיך שטיל אין א גאלד געפלאכטן בעטל, און פארקוק זיך גלאט אזוי אויף די פיצלעך שטיקלעך הימל, און עס וועבט זיך אויף די אויגן זיס און ווייך און שטיל א דרימל. ווייסט איר, ווייך און זיס אזוי, עפעס מעשה יצר הרע, יא, וואס זאגט איר, דאנקען גאט, ס'איז א גארטן אן עין הרע. טרעפט זשע, וואס איך בין א בעלן טון א שטייגער מיט מיין גארטן,

האב איך אייך געזאגט, גרויסארטיג! מעגט איר זיך אויף מיר פארלאזן, מיינע דאנקען גאט פארשטייט ווי מען טוט מיט אפריקאזן. נאכדעם גייט א סדרה פלוימען. כאפט זשע נישט און לאזט זיך רעדן, פון די פלוימען ווערט פאווידלע, און פאווידלע, טעם גן עדן! צוויי מעת-לעת געפרייט אין אויוון, אין אן עמערטאפ א גרויסן מיט געווירצן רייבט מען נאכדעם, נישט דאס אבער בין איך אויסן.

אין די ווינטערנעכט די גרויסע, קומען גוטע ברידער שמועסן, מיך מהנה זיין דערוויילע, טאקע עפעס גוטס געניסן, זיי ארומזעצן ביים טיש, וועל איך א געשריי טון, פאני! מיינע הייסט עס, נו באווייז זיך, זיי מכבד די קאמפאניע. מילא, רעדט מען נישט פון טיי, קיכלעך, קארזשעס, פלאדן, טארטן און כדומה דארט געבעקסן, נאכדעם, יעמוד מיין גארטן! און אין איין מינוט וואקסט אויס אויף מיין טיש אינמיטן ווינטער, בארן, פלוימען, פערישקעס, וויינשל, און ס'ווערט ווי זאגט מען מונטער. בארן, מיינט מען איינמאראנירטע, וויינשל, מיינט מען ווישניאק שווארצן, פלוימען, פערישקעס, הייסט פאווידלע, און כדומה איינגעמאכטסן. און דער עולם כאפט זיך צו, שטערן שוויצן, פיסקעס קנאקן, און מען ארבעט לאנג געשמאק און מען רייבט אויף ביידע באקן. עפעס אויך דאס ליכט און ווארעמקייט ווערט אלץ פרייליכער געשמאקער, און מיין בליצלאמפ דוכט זיך ברענט נישט מיט א פלאם נאר מיט א פלאקער, אויך די צינגלעך ווערן שארפער און ס'בליצט א שפיציג ווערטל, באלד, נישט אויסגערעדט זאל זיין, גייט מען איבער צו א קערטל, און פארטיפט מיט זיי אינאיינעם אין געווינסן און אין שאדן, הער איך איינער ווי ס'קלאפט מיר שטילערהייט א בוים אין לאדן, באלעבאס! אוי מיר איז פינסטער! באלעבאס! אוי מיר איז ביטער!

ציגן זאָלן אַזױ װיסן שפּרינגען אין דעם רבינס גאָרטן? מאָל דיר, פֿרילינג איז נאָך ניט, ס'איז לעת־עתּה ערבֿ פֿרילינג, און לעת־עתּה בלײַב פֿאַרשפּילעט, קאָנסט נאָך כאַפּן אַ פֿאַרקילונג. אָבער איך, איך הער קײן װעלט נישט, איך צעשפּילע די קאַפּאָטע, און איך לױף אױף גאָטס באַראָט טאַנצן מיט אַ שטראַל אין בלאָטע.

און דער טײַך? איר הערט זײַן קרעכצן און זײַן סקריפּען פֿון דער װײַטן? עפּעס נעצט דאָרט, עפּעס פּלאַצט דאָרט, עפּעס שפּאַרט דאָרט אין די זײַטן, עפּעס רודערט זיך דאָרט אונטן. באַלד, אָט באַלד װעט זיך באַװײַזן, װאָס דערשטיקטע קרעפֿטן קאָנען, װי די נױט ברעכט אײַז און אײַזן.

און דער טײַך, באַפֿרײַט און גליקלעך, װעט זיך ברײט און װײַט צעגיסן און דעם ליבן שײנעם פֿרילינג מיט אַ שמײכעלע באַגריסן. חײם-נחמן ביאַליקס איבערזעצונגען.

ברענג מיך נאָר אַהין בשלום, נאָכדעם פֿלי זיך דיר צוריק. גריסן זאָלסטו אַלע ליבסטע און דערצײל זײ פֿון מײַן גליק. אָנגעברוגזט האָט דער ים זיך, און געקנעט זיך, און געקרומט, פּלוצעם האָט ער זיך צעבייזערט און ער וויגט זיך שוין און ברומט און אָט לויפן שוין אַנטקעגן ווילד און בייז מיט ווייסן שוים כוואַליעס לייבן, כוואַליעס שלאַנגען אויסגעוואַקסן פון דעם תהום, אָט האָט זיך אַ טאָל געעפנט, אָט שטייט אויף אַ הויכער באַרג, פלאַטער זעגל, בייג זיך מאַסטבוים, דו, מיין האַרץ, בלייבסט פעסט און שטאַרק,

ס'איז אַרויס אַ נײַע מאָדע, שיכלעך, טיכלעך און פּאַרפֿומען, און אַרום איין מיידל טאַנצן בחורים אַ גאַנץ מזומן. נײַע מאָדעס הײַנט פֿאַראַנען, נעכטן רייזלען, מאָרגן חנען, אָבער חאַצקעלע מײַן שיינער איז פֿאַר מיר, פֿאַר מיר אַליינער. אין מיין גאָרטן. אין מיין גאָרטן האָט אַ ברונעם מיט אַן עמער זיך געפונען, אַלע שבת קומט דעריבער טרינקען וואַסער דאָ, מיין ליבער. אַלע ביימער שטייען שטילע, שלאָפט דאָס ווינטעלע אַפילו, נאָכן טשאָלנט אַלע שלאָפן, נאָר מיין האַרץ איז וואַך און אָפן. ווי מיין האַרץ דער עמער וואַכט, טריפט זיין גאָלד אין ברונעם זאַכט,

כ'וועל דיר פרעגן א פאר זאכן, זאלסט דיר בעט איך נאר ניט לאכן. זאג, פארוואס דער עמער זאג וויינט און וויינט א גאנצן טאג, טריף טריף טריף און מאדנע רייד רעדט ער עפעס שטילערהייט? און פון וואנען קומט דער שמארץ, ווי א ווארעם נאגט דאס הארץ? ס'האט געהערט מיין מאמע ריידן, אז דו ווילסט זיך מיט מיר שיידן?

פעטערס מומעס פריינד געדיכט אן עולם מענטשן הענט מיט ליכט און סע וועלן אונז באגלייטן פידלען פויקן און טרומייטן נעבן פלויט צי נעבן שטיין קלייב אויס וואו דו ווילסט אליין וועלן שטיין די חופה שטאנגען וועסט א פינגערל דערלאנגען און איך וועל דיר פיין און גלאט אפזאגן דעם הרי את שונאים וועלן שטיין און קוקן און פון קנאה זיך צעפוקן

טעג נאָך טעג זײַנען פֿאַרלאָפֿן, און איך האַלט נאָך אַלץ אין האָפֿן. קלאָרע הימלען, הימלען זיבן, װײסט ער אפֿשר פֿון מײַן ליבן? ניט בײַ טאָג און ניט בײַ נאַכט. ניט בײַ טאָג און ניט בײַ נאַכט גײ איך מיר אַרױס באַזאַכט. ניט אױף באַרג און ניט אין טאָל שטײט אַ װערבע פֿון אַמאָל.

קומען איז באשערט צו פוסים צי מיט ברענענדיגע סוסים, און וואס ברענגט ער מיר כ'וואלט וועלן פערל מיט א שנור קארעלן, איז ער א בלאנדער, א ברונעטער, נאך א בחור, א געגעטער, אפשר גאר אן אלטן אידן, בין איך ווערבע ניט צופרידן, איך וועל זאגן, טאטע טויט מיך, נאר ניט צו דעם שידוך נויט מיך, אוי, איך וועל דאס ניט דערהאלטן, כ'וויל ניט טאטינקע קיין אלטן.

איינס צוויי דריי פיר. איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן קריגסט א כלה ניט געקליבן קלער קין סאך ניט מאך קין שהיות כאפט א צווייטער אויס איז מיאוס איך האב אויך אמאל געפונען האניג נאר עס איז צערונען

פלוצלינג האבן א פאר שדים אויסגעכאפט, אוי וויי זיי ביידן, איצטערט שטיי איך אויף דער עלטער ווי א נאר אן אויסגעשטעלטער, ווי אן אלטער אלטער לעמעך, און איך דאגה און איך קלעם מיך, על כן זאג איך קאוואלערן, אויב איר ווילט מיין עצה הערן, איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן, קריגסט א כלה ניט געקליבן, קלער קין סאך ניט מאך קין שהיות, כאפט א צווייטער אויס איז מיאוס.

יענער האָט אַ הױכן מױער, דער, אַ שטיבעלע אָן שױבן. חיה די אַלמנה האָט אַ נעסטעלע געבענטשט פֿון גאָט, אַ נעסט מיט זיבן טױבן. אײנע שװאַרץ און אײנע קלאָר, און אײנע האָט געקרױזטע האָר, אײנע אין אײנע מײדלעך ברען, ניט ליבן אַלע זיבן קען אַ פּרא-אָדם נאָר. איינער האט געפילטע שלייען, איינער האט א טארבע קלייען, ווילסט אבער א שנאפס מיט טארט, דארפסטו ניט קיין אנדער ארט, ווי ביי אונזער חיהן. ס'איז אן אוצר מיט אנטיקן, לעקעכלעך מיט הייסע בליקן, און עס שפילט אין גלאז די טיי, ס'שטיבל ריין, דער טישטעך שניי, פשוט צו דערקוויקן.

חדשים האָב איך אים אין האַרצן געטראָגן און אַלץ זיך געקליבן, אָט, אָט װעל איך זאָגן. מיטאַמאָל איך הער, נו, אַ גוטן, מײַן ליבער, אַ קנאַק מיט דער בײַטש, און אַלײן בלײַב איך איבער. דו פֿליסט מיט אַ שטױביקן װאָלקן אינאײנעם, אָט ביסט שױן בײַם װעלדל דעם גרינעם, דעם שײנעם,

עס טרעפט, דו מיינסט דו כאפסט א רויז, און לאזט זיך אויס א דארן. האסטו ברידער ניט קיין מזל, ווער גאר ניט געבארן. ווער וואלט דאס גערעכנט גאר, און ווער וואלט עס גאר קלערן, אז אזא מין בייזן סוף וועט מיר גאט באשערן. קיין טאטע מאמע ניט געהאט, און ניט געהאט א פרוטה, האב איך געלערנט שוסטעריי ביי שאול דעם לאטוטע. האט אים גאט געשענקט צוויי טעכטער, פערעלע און מעטע, די ערשטע שיין ווי גאר די וועלט, א מיעסקייט די צווייטע. כ'האב פערעלען דערזען בין איך געווארן א צעקאכטער, און טאג און נאכט האב איך געקלערט נאר וועגן שאול'ס טאכטער. ויהי היום רופט ער זיך אן, איך מיין היות אזוי ווי דו ביסט אן עלנטער און איך איך מיין דאך נאר דיין טובה. און איך, נו, האב א כשר'ע, אן ארנטליכע, בתולה, בכן, פארשטייסט, מען דארף מיט דיר ניט רעדן דאך קיין פולע. און ער האט ניט לאנג געווארט, געמאכט דעם עסק שנעלער, בראנפן, קיכלעך און א תנאים, און געבראכן טעלער. נאר א קליינער בייזער טעות הערט איר איז געשען דא, איך מיין פערעלען, זיי, מעטען, און א סוף אן ענדע. אזוי האט דאס מיר אפגענארט ר' שאול אויף א שטייגער, און האלט זיך ברודער מיטן פעקל, האלט זיך מיט דיין פגר. האסטו ברודער ניט קיין מזל, ווער גאר ניט געבארן, אדער נעם און הענג זיך אויף נאך אין די יונגע יארן. גלייב ניט. גלייב ניט וואס עס ווינקען דיר און זאגן צו די שטערן, גנבים ליגנער זיינען זיי ניטא זיי וואס צו הערן. אַ מאָל נאָך האָט אַ שטערן מיר אַנטקעגן שטוב געפֿינקלט, געגריסט, געטרײסט און האָט מיט גאָלד מײַן האָפֿענונג באַשפּרינקלט. און װעלטן האָט ער צוגעזאָגט מיר אױף זײַן צױבער-לשון, און עד-היום בין איך אױף צרות חלש פֿאַר אַ גראָשן. איז שײן אַזױ צו זאָגן ליגן שטערנדל פֿון אױבן? פֿײַן, אַזױ באַצאָלט מען דאָס פֿאַר האָפֿן און פֿאַר גלױבן? גלייב ניט וואָס עס ווינקען דיר און זאָגן צו די שטערן, גנבים חנפים זיינען זיי, ניטאָ זיי וואָס צו הערן. נעבן טייכל שטייט אַ פיכטע. נעבן טייכל שטייט אַ פיכטע, אַ פאַרצווייגטע, אַ געדיכטע, קוקט אין וואַסער, האַלט אין קלערן, וואָס דער סוף פון איר וועט ווערן.